ברוך השם, מסכת סוכה, דף י"א, עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן.
לישנא אחרינא אמרי לה, א אנדער לשון זאגט, אמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט געזאגט פון שמואל'ס וועגן, מותר לישן בכילת חתנים, מען מעג שלאפן אין כילת חתנים, לויט דעם ערשטן לשון, רעדט זיך שמואל פון סתם כילה, סתם כילה האט א גג. לויטן צווייטן לשון רעדט שמואל ביי כילת חתנים, כילת חתנים האט נישט קיין גג. אזוי ווי דער רא"ש לערנט איז נישט דא קיין מחלוקת פון די ביידע לשונות. תוספות, חי'. דף יו"ד עמוד ב', ובלבד, לערנט תוספות אז זיי קריגן זיך יא. איז פארוואס מעג מען שלאפן אין כילת חתנים? לפי שאין לה גג. ביי כילת חתנים איז געמאכט אזוי ווי ביי נקליטין, און צוקאפנס איין שטעקן, צופוסנס איין שטעקן, פון איין שטעקן צום אנדערן איז דא אזא לייסטל, און איך טו אויסשפרייטן א ליילעך, און אויבן איז נישטא קיין דאך. דעריבער מעג מען שלאפן אין כילת חתנים אף על פי שגבוהה עשרה, כאטש די כילה איז הויעך צען טפחים. מיתיבי, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ווייזט אויס ס'רעדט זיך ביי יעדן כילה אפילו ביי כילת חתנים אויכעט. זעה איך דאך אז מען טאר ניט שלאפן, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן, דא רעדט ער כשיש לה גג, נישט ער גייט מיר זאגן א דין יעדן כילה איז מען נישט יוצא, נאר ער זאגט אז אזא כילה וואס ס'האט א גג און זי איז הויעך צען טפחים איז מען נישט יוצא געווען, תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט נקליטין שנים. די קשיא וואס כ'האב פריער געפרעגט אויף דעם ערשטן לשון פון היושן תחת המיטה בסוכה לא יוצא ידי חובתו, קען איך דא נישט פרעגן קיין קשיא, ווייל דארטן האט ער עס א גג. די מיטה, ער שלאפט אונטער דעם בעט, איז דאך די בעט איבער אים א דאך, און שמואל אויף דעם לשון זאגט אויך אז דא וואו עס איז דא א דאך האט מען נישט יוצא געווען, דער גאנצער היתר זיינער איז דאך דא אויך, ווייל אין לה גג. זאגט די גמרא כ'וועל דיר אבער פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אין דער ברייתא נקליטין שנים. נקליטין מיינט מען, מען שטעלט אוועק צוויי שטעקנס, איינס אינמיטן פון צוקאפנס פון בעט, איינס אינמיטן פון צופיסנס, און מען טוט אויסשפרייטן א לייסט פון איינעם צום אנדערן, און אויף דעם א ליילעך. וקינופות איז ארבעה, קינופות איז מען שטעלט אוועק א שטעקן אין יעדן ווינקל, און פון איין שטעקן צו דעם אנדערן א לייסטל, און אויף דעם א ליילעך. פירס על גבי קינופות. ער האט אויסגעשפרייט א ליילעך אויף די קינופות, פסולה איז עס פסול, על גבי נקליטין, כשרה איז עס כשר, ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהים מן עשרה טפחים, ווען זאגן מיר אז מען האט אויסגעשפרייט די ליילעך אויף די נקליטין איז עס כשר? אז די נקליטין זאל נישט זיין העכער פון דער ערד צען טפחים, ווייזט אויס פון דעם הא גבוהים מן המיטה עשרה, אויב די נקליטין זענען העכער פון דער ערד צען טפחים, פסולה, איז פסול, אף על פי שאין לה גג, זעה איך דאך פון דא אן אז אויב ס'איז הויעך צען טפחים, אפילו עס האט נישט קיין גג, איז פסול, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן וואס שמואל האט פריער געזאגט, היה מותר לישון בקילת חתנים בסוכה לפי שאין לה גג אף על פי שגבוהה עשרה. דא זעט זיך ביי נקליטין אז אויב ס'איז הויעך פון בעט צען טפחים אפילו ס'האט נישט קיין גג איז אויך פסול. ענטפֿערט די גמרא שאני נקליטין. נקליטין איז אַ אַנדער דין. דקביעי, ווײַל ס'איז קביעותדיקע זאַך, ווי רשי טײַטשט פֿריִער אַראָפּ, ס'איז קביעי בחזקה מיט שטאַרקייט, דעריבער אַז ס'האָט נאָר איין חסרון, גבוה עשרה,

מען זאל שלאפן מיט דעם בעט. און ווען נאך דעם דא שטייט אז מען מעג אז ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים מעג מען שלאפן אונטער די נקליטין, איז דאך א סימן אז נקליטין איז נישט קביעות'דיג, און כאטש ס'איז נישט קביעות'דיג און ס'האט נישט קיין גג, דאך אויב ס'איז הויעך צען טפחים הייסט עס א באזונדער אוהל, ווערט דאך א קשיא אויף שמואל. תוספות פרעגט, וואס איז די קשיא ליהוי כקינופות? קינופות האט דאך א דאך, און נקליטין האבן נישט קיין דאך. זאגט תוספות, דער מקשן לערנט וויבאלד די קינוף איז נישט הויעך קיין צען טפחים, איז דער דאך ווערט נישט גערעכנט פאר קיין דאך.

אבער א כילה, ווען איז עס פסול? אפילו ס'האט יוד איז דאך אויך נישט פסול. ס'נאר פסול ביי כילה דווקא ס'האט יוד און אויכעט ס'האט א דאך. איז פשטות? איז דא דא צווייערליי, דרייערליי ענינים, צוויי ענינים מיט קביעה, און איין ענין פון לא קביעה. דאס הייסט אזוי, קינוף איז קביעה, דעריבער אפילו למטה מעשרה איז פסול, אפילו דו וועסט נישט רעכענען דעם גג. אבער וואס איז א שטארקע קביעות? קינוף איז קביעה לגבי כילה, און ס'האט איין חסרון, למעלה מי' איז עס פסול. כילה וואס איז נישט קביעה, ווען איז די דין ביי כילה אז ס'פסול דווקא ווען ס'האט צוויי חסרונות? אי די חסרון למעלה מיוד און אויך די חסרון יש לה גג רש"י דרש רבה בר רב הונא האט רבה בר רב הונא גע'דרשנ'ט מותר לישן בכילה מען מעג שלאפן אין א כילה אף על פי שיש לה גג כאטש ס'האט א דאך אף על פי שגבוה עשרה כאטש ס'הויעך צען טפחים כאטש ס'האט ביידע חסרונות. פרעגט די גמרא, כמאן? ווי ווער האלט רבה בר רב הונא כרבי יהודה ווי רבי יהודה דאמר וואס רבי יהודה לערנט לא אתי אוהל עראי, עס קומט נישט די אוהל עראי פון דער כילה, ומבטל אוהל קבע, און ס'איז מבטל די סוכה וואס דאס איז א אוהל קבע, רבי יהודה לערנט דאך א סוכה דירת קבע. דתנן מיר האבן געלערנט, אמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, נוהגים היינו, מיר האבן זיך געפירט, לישן צו שלאפן, תחת המיטה, אונטער דער בעט, בפני הזקנים, פאר די זקנים, און די זקנים האבן גארנישט ניט געזאגט, ווייל די מיטה, די בעט, לגבי א סוכה איז א אוהל עראי, פארוואס איז עס אוהל עראי, מען טוט דאך עס נעמען פון בעט, די בעט פון ארט אויף ארט. אויב איז דאס דאס איז דער טעם פון רבה בר רב הונא, ולימא הלכה כרב יהודה. זאל ער זאגן קלאר די הלכה איז ווי רבי יהודה, ענטפערט די גמרא. אי אמר הלכה כרבי יהודה זאל ער ווען זאגן הלכה כרבי יהודה הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז דארטן איז נישט די טעם פון רבי יהודה ווייל עס איז א אוהל עראי און עס איז נישט מבטל קיין קבע נאר הני מילי איז דארטן די טעם ווייל מיטה דלגבה עשויה די בעט איז געווארן געמאכט מען זאל שלאפן אויף די בעט ממילא רופט זיך נישט אן די בעט זאל זיין א אוהל אויף די מענטש וואס ער איז אונטער דעם בעט אבל כילה דלתוכה עשויה, די כי די כילה איז דאך געווארן געמאכט לתוכו, מאהיל זיין אויף די מענטש וואס שלאפט אין בעט, אימא לא, וואלט געוואלט מיינען לויט רבי יהודה'ן איז אויכעט אסור, קא משמע לן, לאזט מיר רבה בר רב הונא הערן, טעמא דרבי יהודה איז, דלא אתי, עס קומט נישט אהל עראי מבטל אהל קבע, לא שנא מטה לא שנא כילה, דער זעלבער דין ס'איז נישט מבטל און ס'איז נישט פסול, רש"י. זאגט די משנה, הדלה עליה את הגפן. ער האט ארויפגעלייגט אויף דער סוכה דעם גפן, די צווייגן פון א וויינשטאק, מחובר לקרקע, די זאך וואס איז באהאפטן צו דער ערד איז דאך פסול פאר סכך, ואת הדלעת, אדער די צווייגן פון דלעת, ואת הקיסוס, דאס איז אויך אזעלכע זאכן. וואס מען קען דאס אזוי ארויפלייגן אויבן אויף דעם סכך, וסיכך על גבה, האט דאס געמאכט סכך פון די סוכה פסולה איז די סוכה פסול. פארוואס, ווייל מיר לערנען אפ פון פסוק באספך מגרנך ומיקבך אז סכך דארף זיין פסולת גורן ויקב נישט קיין מחובר. ואם היה סיכוך הרבה מהן, אויב דער כשר'ער סכך איז געווען מער אווי דער מחובר'דיגע סכך, או שקצצן, אדער ער האט אפגעהאקט דעם כשר'ן סכך, דעם מחובר'דיגן סכך, נאכדעם ער האט אים ארויפגעלייגט אויף דער סוכה, כשרה, איז כשר. זה הכלל, דער כלל איז, כל דבר, יעדע זאך, שהוא מקבל טומאה, וואס איז מקבל טומאה, ס'איז א כלי, איז עס מקבל טומאה, אדער ס'איז נישט מקבל טומאה, ואין גידולו מן הארץ, עס וואקסט נישט פון דער ערד, למשל, עורות בהמה, דער פעל פון א בהמה, איידער ס'איז געווארן אויסגעארבעט, ס'איז נישט מקבל טומאה, אבער עס וואקסט נישט פון דער ערד, אין מסככין בו, איז דאס נישט כשר פאר קיין סכך. וכל דבר שאינו מקבל טומאה, יעדער זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, וגידולו מן הארץ, עס וואקסט פון דער ערד, מסככין בו, איז דאס כשר פאר סכך. פסולת גורן ויקב. איז דאך א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה און גידולו מן הארץ, נאכדעם איז עס כשר פאר סכך, רש"י הדלה טרלת בלע"ז, קיסוס עירא בלע"ז והיא נידלת ווערט אויפגעהויבן כגפן ווי א וויינשטאק פסולה, דיע דריי זאכן גפן, דלעת און קיסוס איז פסול. שאין מסככין במחובר, מ'קען נישט לייגן דעם סכך, א זאך וואס איז באהאפטן צו דער ערד. דאמר מר, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק זאלסט מאכן סוכות באספך מגרנך ומיקבך, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט זיך מ'זאל מאכן דעם סכך פון פסולת גורן ויקב. הרבה מהן ומבטלן, ס'טוט עס מבטל זיין ברוב מיט א רוב או שקצצן אף לאחר שסיכך בהן נאכדעם ער האט עס געמאכט פאר סכך ולא אמרינן און מיר זאגן נישט תחילת עשייתו בפסול אין אנפאנג ווען ער האט עס געמאכט ווען ער האט דאס ארויף געלייגט פאר סכך איז דאך דאס געווען פסול'ע סכך ווייל עס איז געווען אין מחובר ופסולה זאל עס זיין פסול זאג איך נישט אזוי. זה הכלל, בגמרא יליף לה, די גמרא לערנט אפ פון דעם וואס מען מיינט ואין גידולו מן הארץ, ווי האבן מיר א זאך ס'איז נישט מקבל טומאה און עס וואקסט נישט פון דער ערד, כגון צום ביישפיל עורות בהמה, די פעל פון א בהמה, ואפילו לא מקבלי טומאה, אפילו עס איז נאך נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס? כגון שמחוסרין מלאכה, ס'פעלט מען זאל זיי אויסארבעטן, דאך איז דאס נישט כשר פאר סכך. גמרא. יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא רב יוסף איז געזיצן פאר רב הונא ויתיב וקאמר און רב יוסף איז געזיצן און האט געזאגט שטייט אין דער משנה ווען ער האט מסכך געווען האט ער ארויף געלייגט סכך מחובר לקרקע שטייט או שקצצן אויב האט עס שפעטער אראפגעהאקט כשרה איז כשר ואמר רב רב האט געזאגט אויף דעם צריך לנענע, אז ער דארף יעדן צווייג שאקלען, אויפהייבן, און עס צוריק אוועק לייגן. ווייל ווי שטייט אין די תורה חג הסוכות תעשה, זאלסטו עס מאכן, זאג איך ולא מן העשוי, ווען דו מאכסט דאס זאל עס זיין א סוכה, זאל עס זיין ראוי לסוכה, אבער נישט אז מן העשוי, אז עס איז געווארן געמאכט בפסול, בשעת דו האסט עס געלייגט פאר סכך איז נישט געווען ראוי. נאכער מאכסטו א קליינעם תיקון וואס דו שניידסט אפ, דאס איז נישט גענוג, אבער דארטן ווי מ'איז מנענע איז גלייך איך האב אוועקגענומען דעם סכך, ווייל יעדע צווייג באזונדער הייבט ער אויף און ער לייגט עס אוועק און אזוי נאכער די צווייטע. אמר ליה רב הונא, האט רב הונא געזאגט צו רב יוסף'ן, הא שמואל אמרה, דאס האט געזאגט שמואל. רב יוסף האט געהאט געזאגט דאס זאגט רב, זאגט אים רב הונא דאס זאגט שמואל, אהדרינהו רב יוסף לאפיה, האט רב יוסף אוועקגעדרייט זיין פנים און געווען אין כעס, ואמר ליה און האט צו אים געזאגט, אטו מי קאמינא לך, האב איך דען דיר געזאגט דלא אמרה שמואל, אז שמואל האט דאס נישט געזאגט? איך האב דאס נישט געזאגט, איך זאג, אמרה רב, רב האט דאס געזאגט, ואמרה שמואל, און שמואל האט דאס אויך געזאגט. אמר ליה רב הונא, האט רב הונא געזאגט צו רב יוסף'ן, הכי קאמינא לך, איך מיין דיר צו זאגן, דשמואל אמרה, נאר שמואל האט דאס געזאגט, ולא רב, נישט רב, דו זאגסט רב האט דאס געזאגט, ניין רב האלט נישט אזוי. דרב אכשורי מכשר רב האלט אפילו מ'האט נישט אויפגעהויבן יעדן צווייג איז אויכעט כשר, ווייל רב לערנט אז דאס וואס מ'שניידט אפ די צווייגן דאס איז די גמר עשיה, דאס איז נישט דא די חסרון תעשה ולא מן העשוי, לויט רב'ן ווען איז די חסרון פון תעשה ולא מן העשוי, למשל איך האב א גדיש ס'ליגט דארט בינטלעך תבואה איינס אויף די אנדערע. און ער טוט נישט מאכן קיין שום מעשה אין דער סוכה, נאר ער טוט אוועקשלעפן פון אונטן בינטלעך, און די סוכה ווערט געמאכט פון זיך אליין, די ווענט און דער סכך, אין די ווענט און דעם סכך האט ער נישט געטאן קיין שום פעולה דארטן, איז דאך דער חסרון פון תעשה ולא מן העשוי, אבער דא האט ער עס איבערגעהאקט, דער איבערהאקן, דאס איז די מעשה, דאס איז די מעשה און דאס איז געווען געמאכט. בהכשר. כי הא אזוי ווי דרב עמרם חסידא, ר' עמרם חסיד רמא תכלתא האט אנגעמאכט ציצית לפרזומא דאינשי ביתיה, די מלבושים פון די מענטשן פון זיין הויז, דעם טלית פון זיין פרוי האט ער געמאכט ציצית. פארוואס? ווייל ער לערנט לילה איז זמן ציצית. דאס וואס שטייט אין פסוק וראיתם אותו מיינט מען נישט צו זאגן נאר בייטאג ווען מען זעט איז מחויב בציצית נישט ביינאכט, נאר דער פסוק מיינט צו זאגן אז כסות סומא די מלבוש פון א בלינדן איז פטור פון ציצית, אבער כסות לילה איז מחויב פון ציצית, אויב אזוי איז דאך ציצית מצוות עשה שלא הזמן גרמא. זענען פרויען אויכעט מחויב. תלאן, ר' עמרם חסידא האט אנגעהאנגען די ציצית ולא פסק ראשי חוטין שלהן, ער האט נישט געהאט איבערגעהאקט די ענדע פון די פעדעם, ער האט גענומען איין לאנגן פאדעם, און ער האט עס איינגעלייגט אין פירן אזוי גאנצערהייט, און ער האט עס אריינגעשטעקט אין דעם כנף אין די ווינקל, און דעמאלט ווען ס'איז געוועזן אזוי אריינגעצויגן האט ער עס געטאפלט, איז געווארן אכט פעדעם, און נאכדעם ווי ער האט געהאט. ארומגעפלאכטן, צוגעבינדן, האט ער זיך דערמאנט אז די ראשי חוטים איז נאך נישט פונאנדער געטיילט, ער האט אינגאנצן דא נאר איין פאדעם, אתא לקמיה דרב חייא בר אשי, איז ער געקומען פרעגן צו רב חייא בר אשי צו איז גוט. ער זאל נאר איבערהאקן די ענדע פון די פעדעם, אדער ער דארף אויפבינדן די קניפן און נאכער איבערהאקן און נאכער נאכאמאל צובינדן. אמר ליה, האט אים רב חייא בר אשי געזאגט, הכי אמר רב, רב האט געזאגט מען דארף נישט אויפבינדן די קניפן, מפסקן, מען טוט איבערהאקן די עק פון די פעדעם, והן כשרין, ס'איז כשר. אלמא זעט מען דאך, פסיקתן דאס וואס מען טוט איבערהאקן.

זאל האלטן דעם דין אז צריך לנענע. פרעגט די גמרא, וסבר שמואל, האלט דען שמואל, לא אמרינן מיר זאגן נישט פסיקתן זו היא עשייתן, האלט דען שמואל איך זאג נישט אזוי? אזוי האסט דאך פריער געזאגט אז שמואל האלט צריך לנענע. איז אויב ער האלט ביי דעם סכך פון סוכה אז צריך לנענע, דארף ער דאך זאגן די זעלבע זאך ביי ציצית אין אזא איין פאל איז נישט גענוג וואס ער האקט איבער די ראשי חוטין. והא תני שמואל משום רב חייא, שמואל האט געלערנט אין נאמען פון רב חייא א ברייתא, הטיל לשני קרנות בבת אחת. ער האט אריינגעלייגט די ציצית אין צוויי ווינקלען מיט איין מאל, ער האט געהאט לאנגע פעדעם, טאפלט די לענג, די לענג איז געווען ווי די שיעור פון צוויי ציצית. האט ער איין עק אריינגעזעצט אין דעם ווינקל און דעם אנדערן עק אין צווייטן ווינקל, און ער האט איינגעבויגן אזוי דעם עק, ביז איינס האט זיך דערגרייכט צו דעם אנדערן ביזן מיטן, און ער האט אזוי צוגעבינדן די ציצית. ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן. און נאכדעם האט ער איבער געהאקט און געמאכט אז אינמיטן זאל עס ווערן פונאנדער געטיילט, איז דער דין כשרין, אז ס'איז כשר. מאי לאו מיינסטו דערמיט אז דער פאל איז געווען שקושר, פריער האט ער געמאכט דעם גדיל מיט די קניפן ואחר כך פוסק און נאכדעם האט ער איבער געהאקט אינמיטן ס'איז געווארן צוויי זע איך דאך אז כאטש ס'איז געווארן געמאכט בפסול ווייל אלעס איז געווארן געמאכט איידער ס'איז געווארן איבערגעהאקט. פריער איז דאך געווען נישט קיין צוויי ציצית נאר איין ציצית, דאך איז כשר. זע איך דאך אז שמואל האלט פסיקתן זו היא עשייתן. זאגט די גמרא ניין, לא דא רעדט זיך, שפוסק, פריער האט ער איבערגעהאקט די פעדעם, ואחר כך קושר, נאכדעם האט ער געמאכט דעם גדיל, נאכדעם האט ער צוגעבינדן. פרעגט די גמרא, פוסק ואחר כך קושר? מאי למימרא? אויב פוסק און נאכדעם האט ער צוגעבינדן, מאי למימרא? וואס איז דער חידוש אז ס'איז כשר? פארוואס זאל דעמאלט זיין פסול? ס'איז דאך אינגאנצן געווארן געמאכט בכשרות. זאגט די גמרא, דער חידוש איז, ער דארף נישט ארויסציען די פעדעם. מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, בעינן איך דארף האבן כנף בשעת פתיל, אז דעמאלט ווען ער טוט אנהענגען די פעדעם דארף איך ס'זאל זיין כנף נאר איין כנף נישט צוויי, וליכא און דא איז דאך נישט דא, בשעת מען האט אריינגעהאנגען דעם פאדעם האט דאך עס פארנומען צוויי ווינקלען, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, תלאן האט אויפגעהאנגען די ציצית, ולא פסק ראשי חוטין שלהן, און ער האט נישט איבערגעהאקט די עקן פון די פעדעם, ער האט געהאט איין לאנגן פאדעם, האט ער אים געטאפלט אויף פיר, און ער האט דאס אריינגעזעצט אין כנף. און ר'האט נישט איבער געהאקט די ראשי חוטין פסולין איז עס פסול. מאי לאו מיינסטו דען נישט פסולין לעולם אז ס'פסול אויף אלעמאל? דאס הייסט אפילו אז ער וועט עס איבערהאקן אויף צוויי נאכדעם ווי ר'העט עס צובינדן איז נישט גוט? איז דאך א קשיא אויף רב'ן. רב האט דאך פריער געזאגט.

ושמואל אמר, און שמואל זאגט, פסולין לעולם, אפילו מען וועט עס איבערהאקן אויף צוויי נאכדעם צובינדן איז אויך נישט גענוג, ווייל די מעשה פון איבערהאקן דאס הייסט נישט תעשה. וכן אמר לוי, און אזוי האט אויך געזאגט לוי, פסולין לעולם, וכן אמר רב מתנה אמר שמואל, פסולין לעולם, איקא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב מתנה, רב מתנה האט דערציילט, בדידי הוה עובדא, ביי מיר איז געווען א מעשה, כ'האב געהאט אנגעהאנגען די ציצית, איידער מ'האט איבערגעהאקט די ראשי חוטין, ואתאי לקמיה דמר שמואל, איך בין געקומען פאר שמואל, ואמר לי האט מיר שמואל געזאגט, פסולין לעולם. רש"י. זאגט די גמרא, מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט תלאן ואחר כך פסק ראשי חוטין שלהן, מ'האט פריער אנגעהאנגען און נאכדעם מ'האט איבערגעהאקט די ראשי חוטין פסולין איז עס פסול, זע איך דאך אז איבערהאקן די ראשי חוטין דאס הייסט נישט קיין עשיה. איז דאך א קשיא אויף רב'ן. וואס רב זאגט פסיקתן זו היא עשייתן ועוד תניא גבי סוכה האבן מיר אויך געלערנט ביי סוכה שטייט אין פסוק תעשה זאגן מיר ולא מן העשוי אבער נישט דעמאלט ווען ס'איז געווארן געמאכט בפסול און עס ווערט פון זיך אליין כשר מכאן אמרו פון דא האבן די חכמים געלערנט הדלה עליה את הגפן ער האט אוועקגעלייגט אויף די סוכה.

משום תעשה ולא מן העשוי, תיפוק ליה, ס'דארף דאך זיין פסול מכח דעם דין, דמחוברין נינהו, עס איז נאך יעצט באהאפטן. אלא מוז איך דאך זאגן אז ס'רעדט זיך בשקצצן, ער האט עס נאכדעם אפגעהאקט. וקתני שטייט פסול, עס איז פסול כאטש מען האט עס אפגעהאקט, ס'איז יעצט כשר, נאר ווייל בשעת ער האט עס אוועקגעלייגט אויף דעם בוי, אויף דעם סוכה, איז נאך געווען מחובר בפסול, איז עס פסול. איש מאמר איז דאך נישט דא א ראיה דלא אומרים און איך זאג נישט קצוצות און זויער ס'איז יא אסור. די יאפטע דרב איז דאך א קשיא אויף רבן. וואס רב זאגט ביי ציצית פסוקות און זויער ס'איז יא אסור דארף דאך די זעלבע זיין ביי סכך אויכעט קצוצות און זויער ס'איז יא אסור. זאגט די גמרא אמר לך רב פרעפערט די רב קעגן הויכעט מאי עסקינן דא רעדט זיך די שעל פינה של אופה. ער האָט זײ אַװעקגערוקט פֿון דעם בױם, אָפּגעריסן פֿון בױם, אָבער ס'איז נישט קאָנטיק, אַז זײ זענען געװאָרן אַװעקגענומען פֿון בױם, װײַל די עקן, װאָס זענען אָפּגעהאַקט, דאָס ליגט נאָך לעבן בױם. דעריבער, זאָגן מיר, איז די עשׂיה נישט קײן עשׂיה. תוספות טייטשט דשלפינהו שלופי, לויט איין טייטש איז אז ס'איז נאך באהאפטן מיט א שאל. איז כאטש ס'ווערט אנגערופן לגבי אנדערע זאכן תלוש ווייל עס קאן זיך דאך שוין נישט לעבן צוזאמען מיטן בוים עס ווערט פארטריקנט, נאר ווייל ס'איז נישט געווארן אפגעהאקט אינגאנצן הייסט עס נישט נישט קיין עשייה. רשי זעהט אויס האט עס אינגאנצן אוועקגעריסן פון בוים אבער ווייל עס ליגט נאך ביי דעם בוים אז ס'איז נישט קאנטיג הייסט עס נישט קיין עשייה. און אזוי ווייזט אויס עס לשון ווי רשי שטייט הכא במאי עסקינן דשלפינהו שלופי דלא מינכרא עשייה דידהו ס'איז נישט קאנטיג זייער עשייה אבער לויט תוספות מוז מען אויך טייטשן ווייל עס איז נאך באהאפטן מיט א קליפה איז נישט קאנטיג.

רשי, זאגט די גמרא, לימא כתנאי, ווען מיר זאגן אין דעם דין, צי איך זאג קציצתן, די אראפהאקן דעם סכך, דאס הייסט די מאכן, און ס'איז נישט דא מער די פסול פון תעשה ולא מן העשוי, איז אין דעם דא א מחלוקת פון תנאים. מיר האבן געלערנט, עבר, ער האט געטאן אן עבירה, ולקטן, ר'האט זיי אפגעקליבן, פסול איז פסול. דער דין איז.

איז די דין אז מען טאר עס נישט אראפנעמען יום טוב איז עבר ולקטן ער האט געטון אן עבירה ער האט עס אראפגעריסן פסול דער הדס איז פסול דברי ר' שמעון בר יהוצדק אזוי האלט ר' שמעון בר יהוצדק וחכמים מכשירין און די חכמים זענען מכשיר סברוה די רבנן אין בית מדרש וואס האבן געוואלט פון דעם זאגן אז זיי קריגן זיך צו איך זאג לקיטתן זו היא גמר עשייתן, האבן זיי געלערנט אזוי, דכולי עלמא אלע האלטן, ביידע די תנאים האלטן, לולב צריך אגד, אז דעם לולב דארף מען בינדן די דריי מינים, דער לולב מיט דעם הדס מיט דער ערבה צוזאמען, איז דער בינדן וואס איך דארף עס בינדן, דאס הייסט זייער מאכן. וילפינן לולב מסוכה, און איך לערן אפ לולב מסוכה, דכתיב גבי סוכה, ביי סוכה שטייט, תעשה, זאלסט מאכן בכשרות ולא מן העשוי, נישט ס'ווערט געמאכט בפסול, האט די תורה מקפיד געווען, ביי לולב זאל אויך זיין בכשרות. מאי לאו מיינסטו נישט בהא קא מיפלגי, די מחלוקת איז אין דעם. דמאן דמכשיר, די חכמים זענען מכשיר סבר וואס זיי האלטן אמרינן און מיר זאגן גבי סוכה קציצתן זו היא עשייתן, ביי סוכה זאגן מיר וואס איך טוה אפשניידן די מחובר, דאס הייסט דער מאכן. וגבי לולב נמי, ביי לולב אויך אמרינן זאגן מיר לקיטתן, דאס וואס איך טוה אראפרייסן די ענבים, זו היא עשייתן, דאס הייסט זייער מאכן.

זאגט די גמרא לא ניין, נישט אין דעם קריגט מען זיך. דכולי עלמא אלע האלטן לא אמרינן גבי סוכה קציצתן זו היא עשייתן, איך קען זאגן אלע האלטן ביי סוכה זאג איך נישט קציצתן זו היא עשייתן, אלע האלטן ווי שמואל. והכא דא, במילף לולב מסוכה קא מיפלגי, צי איך לערן אפ לולב פון סוכה אז לולב זאל האבן דעם זעלבן דין ווי סוכה, מאן דמכשיר דער וואס זאגט ס'איז כשר, די חכמים סבר וואס זיי האלטן לא ילפינן לולב מסוכה, איך טוה נישט אפלערנען לולב פון סוכה, איך זאל זאגן ס'זאל זיין, איך זאל פסל'ן עס העשוי בפסול.

איז דכולי עלמא לא פליגי נישט דא קיין מחלוקת, וואלט איך דעמאלט זיכער געזאגט דילפינן לולב פון סוכה, אז מ'לערנט אפ לולב פון סוכה, און די עשייה פאסט זיך אויך צו זאגן ביי לולב, און לקיטתן וואלט איך נישט געזאגט זו היא עשייתן, והכא דא בהא קא מיפלגי די מחלוקת איז אין דעם מר סבר צריך אגד.

ממילא איז דאס וואס כ'האב צוזאמענגעבינדן איז דאך נישט דא קיין מצוה איך זאל עס צוזאמענבינדן, איז דאך נישטא דער פסול פון תעשה ולא מן העשוי. זאגט די גמרא ובפלוגתא דהני תנאי, דאס וואס מיר זאגן אז זיי קריגן זיך צי לולב צריך אגד, קריגן זיי די זעלבע מחלוקת פון די תנאי. דתניא מיר האבן געלערנט לולב, די מצוה פון לולב, בין. אגוד, סיי איך האב צוזאמענגעבינדן די דרײַ מינים די לולב הדס און ערבה צוזאמען, בין שאינו אגוד, סיי ס'איז נישט צוזאמענגעבינדן, כשר, איז עס כשר. רבי יהודה אומר, רבי יהודה לערנט, אגוד, אז ס'איז צוזאמענגעבינדן, כשר, איז עס כשר. שאינו אגוד, אז ס'איז נישט צוזאמענגעבינדן, פסול, איז עס פסול. מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז דער טעם פון רבי יהודה?

כתיב התם דארטן ביי אזוב שטייט ולקחתם אגודת אזוב גייט ארויף דאס ווארט ולקחתם אויף א בינטל וכתיב הכא און דא שטייט ולקחתם לכם ביום הראשון איר זאלט נעמען צו אייך ביום הראשון פרי עץ הדר און אזוי ווייטער מה להלן אזוי ווי דער ולקחתם וואס שטייט ביי אזוב באגודה דארפן זיין אלע געבינדן צוזאמען. אף כאן נמי אזוי אויך דא באגודה דארפן זיין אלע געבינדן צוזאמען ורבנן און די רבנן לקיחה מלקיחה לא ילפינן זיי לערנען נישט אפ לקיחה פון לקיחה ווייל דאס איז דאך א גזירה שוה און א מענטש מאכט נישט אליין גזירה שוה אלא אם כן סיי ער האט עס געלערנט פון זיין רעבן און זיין רעבן פון זיין רעבן ביז משה רבינו.

ואם לא אגדו, אויב כ'האב עס נישט געבינדן, כשר איז כשר, לכתחילה דארף מען עס בינדן, בדיעבד איז עס כשר אפילו עס איז נישט געבינדן. אי רב יהודה, אויב דאס גייט ווי רב יהודה, כי לא אגדו, אז מ'האט דאס נישט געבינדן, אמאי כשר, פארוואס זאל עס זיין כשר? ער לערנט דאך אז ס'איז לעיכובא, ווען הייסט עס לקיחה, דארף געווען צו זיין א בינטל ווי ביי אזוב. אי רבנן, אויב דאס גייט ווי די רבנן, און די רבנן זענען זיך נישט מקבל די גזירה שווה לויט די רבנן, דארף דאך עס נישט זיין גלייך צו אגודת אזוב, אמאי מצוה, פארוואס לכתחילה דארף עס זיין געבינדן? ענטפערט די גמרא, לעולם רבנן, אין אמת'ן גייט עס ווי די רבנן, איי דו פרעגסט מיר פארוואס איז א מצוה לכתחילה צו בינדן? משום שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק זה קלי ואנוהו איך וועל מאכן שיין התנאה לפניו מאכט זיך שיין פאר אים במצוות אז א סוכה זאל זיין א שיינע דער לולב זאל זיין א שיינע די ציצית זאל זיין שיינע און דאס אויך וואס איך טוה עס בינדן דאס איז א ענין פון הידור. און דער אינגען פון זע כ לבן בעהי. איז א אינגען פון לכתחילה רשע כ תנועה. די מחלוקת פון תנאים איז אי אמרין און צו מיר זאגן קציצות און זוי אז ס'איז אסור ווי לא. אבא וליקטא און ווי הרהדס. די פירות וואס זענען אין פארעם פון וויינטרויבן ביי די הדס. דתנן לקמן, מיר האבן געלערנט ווייטער אין א משנה, אם היו ענביו מרובין מעליו, אויב די ענבים זענען מער פאר די בלעטער, פסול, איז די הדס פסול, דהוה ליה מנומר, דאס הייסט ער האט פלעקן, ולא הדר און ס'איז נישט הדר. ואם מיעטן, מ'האט עס געמאכט ווינציגער, מ'האט אראפגעריסן די ענבים, כשר. איז די הדס כשר. ואין ממעטין ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט אראפ נעמען די שווארצע ענבים, דמתקן מנא, ער טוט פאררעכטן א זאך, להכשיר את הפסול, צו מאכן כשר די זאך וואס איז פסול. וקתני די ברייתא אם עבר אויף דברי חכמים, ער האט עובר געווען אויף די רייד פון די חכמים שאמרו וואס זיי זאגן אין ממעטין ביום טוב, און ער האט עובר געווען ולקטן ביום טוב, ער האט זיי געקליבן אין יום טוב, פסול, די הדס פסול. ברוך השם, מסכת סוכה, דף י א עמוד ב', די פיסקא זה הכלל כל דבר שמקבל. טומאה, וכו', אין דער משנה האט מען געלערנט זה הכלל, דאס איז א כלל, וועלכע זאך איז כשר פאר סכך, אז כל דבר שמקבל טומאה, אז אויב די זאך איז מקבל טומאה, דאס הייסט ס'איז א כלי, ואין גידולו מן הארץ, אדער די זאך איז נישט מקבל טומאה, נאר עס וואקסט נישט פון דער ערד, ווי למשל פעל פון א בהמה, איז די זאכן זענען נישט כשר. סכך וכו'. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז סכך דארף זיין א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה און עס וואקסט פון דער ערד? אמר קרא שטייט אין פסוק ואד און א וואלקן יעלה איז ארויפגעגאנגען מן הארץ, זע איך שוין פון דעם א אז א וואלקן וואס גייט ארויף פון דער ערד אז דאס איז גידולי קרקע. און דער ענין פון סוכה איז דאך א זכר צו די ענני כבוד וואס דער אייבישטער האט באדעקט די אידן ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, ווי שטייט כי בסוכות הושבתי, ברענגט רש י אראפ דעם תרגום, ארי במטלת עננין האט מען געזיצן אין דעם שאטן פון די וואלקנס. זאגן מיר אזוי, אז דער סכך וואס מיר דארפן מאכן צו דער סוכה, זאל זיין גלייך צו דעם סכך וואס איז געוועזן אין דער מדבר, מה אד, אזוי ווי א וואלקן, דבר שאינו מקבל טומאה, נישט מקבל טומאה. אין דער תורה ווערט דערמאנט דער דין טומאה נאר ביי כלים, ביי אוכלים, ביי משקין, ביי א מענטש, א וואלקן איז דאך נישט איינס פון דעם. וגידולו מן הארץ, די וואלקן וואקסט פון דער ערד, אזוי שטייט דאך אין פסוק, ואד יעלה מן הארץ, אף סוכה, די זעלבע זאך דער סכך פון סרוג סוכה דארף זיין דבר שאין מקבל טומאה, א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, און אויכעט דארף זיין וגידולו מן הארץ, ס'זאל וואקסן פון דער ערד, עורות בהמה נישט גוט, פארוואס? ווייל עס וואקסט נישט פון דער ערד, און יעצט ווידער כלים טויגן נישט ווייל ס'איז מקבל טומאה. פרעגט די גמרא, הניחא למאן דאמר, דאס וועט זיין גוט לויט דעם מאן דאמר וואס ער זאגט, ענני כבוד היו, אז די סוכות וואס דער פסוק דערמאנט אז דער אייבישטער האט געמאכט זעצן די אידן אין דער מדבר, מיינט מען סוכות פון די וואלקנס, איז גוט, דארף עס זיין גלייך צו א וואלקן. אלא למאן דאמר, סוכות ממש עשו להם, אבער דער וועלכער לערנט אז בשעת די אידן האבן גערוהט האבן זיי זיך געמאכט סוכות פון דער זון, מאי איכא למימר, ווי האסט א ראיה פון דא? אפשר האבן זיי געמאכט די סכך פון סוכה מיט כלים כאטש ס'איז מקבל טומאה, אפשר האבן זיי עס געמאכט מיט עורות כאטש ס'איז נישט גידולו מן הארץ. דתניא, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אין סוכות האב איך געמאכט זעצן די אידן ווען מען איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, ענני כבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי אליעזר לערנט אז דאס גייט ארויף וואס די ענני כבוד האבן באשיצט, באדעקט די אידן. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט סוכות ממש עשו להם, אז די אידן האבן זיך אויפגעבויט סוכות, געגן דער זון, די היץ פון דער זון, איז הניחא לרבי אליעזר, זאג איך טאקע אז דאס איז גלייך צו די צו דעם אד צו דעם ענן, א ענן איז דבר שאין מקבל טומאה, און גידולו מן הארץ, אזוי דארף זיין דער סכך, אלא לרבי עקיבא וואס רבי עקיבא לערנט אז סוכות ממש עשו להם, מאי איכא למימר, פון וואנעט איז די ראיה אז דער סכך. טאר נישט זיין קיין כלים, עס טאר נישט זיין קיין מקבל טומאה, עס דארף זיין גידולו מן הארץ, כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, אמר קרא, שטייט אין פסוק, חג הסוכות תעשה לך, און מקיש סוכה לחגיגה, גלייך איך צו דעם סכך פון דער סוכה צום קרבן חגיגה. מה, ס'ווארט חג מיינט מען חגיגה, מה חגיגה אזוי ווי די קרבן איז דבר שאינו מקבל טומאה, ס'איז נישט מקבל טומאה, א בעל חי א חוץ א מענטש איז נישט מקבל טומאה, וגידולו מן הארץ, א בהמה פון וואס טוט זי זיך ערנערן? פון דער ערד. אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגדולו מן הארץ, קומט אויס לויט דער קומט עס אז עורות פעלן פון א בהמה איז כשר פאר סכך ווייל דאס רופט זיך אן אז דאס גדולי ארץ עס ערנערט זיך פון דער ערד, אבער לויט די מסקנא מיר טייטשן עס פון א אנדער פסוק לערנט מען עס אפ פון באספך מגרנך ומיקבך דארף איך האבן. אז ס'זאל טאקע נישט די טייטש עס ערנערט זיך פון דער ערד, נאר א זאך וואס וואקסט פון דער ערד, און א זאך וואס וואקסט פון דער ערד דארף זיין ממש דאס וואס גדולו מן הקרקע, ס'איז נישט גענוג וואס ס'איז גידולי קרקע. ביי מעשר לערן איך אויך אפ כלל ופרט וכלל אז עס דארף זיין גידולי קרקע, איז ביי מעשר איז גוט טאקע בקר וצאן די אלע זאכן, ווייל דארטן דארף איך נישט האבן עס וואקסט פון דער ערד, דארט איז גענוג ס'ערנערט זיך פון דער ערד, און למשל וועלכע זאכן טו איך ממעט זיין, פיש, פיש ערנערט זיך נישט פון דער ערד, פון וואסער, צו זאלץ, האט נישט קיין ערנערונג, צו כמהין ופטריות, די שוואמען, אבער. אבער דא לויט דער אויספיר פון גמרא אז גידולו מן הארץ איז די טייטש עס וואקסט אין דער ערד, מוז טאקע זיין ממש עס וואקסט אין דער ערד, עורות נישט. פרעגט די גמרא, אי אויב דו גלייכסט צו דעם סכך פון סוכה, גלייכסט דו צו צו חגיגה, זאג אזוי, מה חגיגה בעלי חיים אף סוכה נמי בעלי חיים, א סכך זאל זיין כשר דווקא בעלי חיים, וואס הייסט דווקא פון עור בהמה, פון דער פעל פון בהמה זאל מוזן זיין סכך. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט פאר רבי יוחנן א צווייטן פאקט, פון וואנען איך ווייס אז דער סכך דארף זיין דבר שאינו מקבל טומאה און גידולו מן הארץ, אמר קרא, שטייט אין פסוק, זאלסט מאכן דעם יום טוב סוכות באספך ווען דו וועסט איינזאמלען מגרנך פון דיין גורן פון די תבואה, און מיקבך. יקב ווערט אנגערופן, דאס וואס מען מאכט פון דעם וויין, זאגן מיר, בפסולת גורן, די פסולת פון די תבואה, וועלכעס איז די פסולת פון די תבואה, די שטרוי, ויקב, און די פסולת פון יקב, דאס איז די צווייגן, אדער די הענגלעך די ליידיגע, הכתוב מדבר, פון דעם אויך זאגט א פסוק זאל זיין דער סכך. פון סוכה. פרעגט די גמרא, ואימא אפשר מיינט דער פסוק גורן עצמו ויקב עצמו, דאס הייסט, גורן עצמו איך זאל נעמען די שטרוי צוזאמען מיט די תבואה, איך זאל נעמען די הענגלעך צוזאמען מיט די וויינטרויבן, און דאס איז דאך א דבר המקבל טומאה, און מיר וועלן זאגן דבר המקבל טומאה איז אויכעט גוט. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, יקב כתיב כאן, אין פסוק שטייט יקב, און יקב ווערט עס אנגערופן נאכדעם ווי ס'איז געווארן וויין, מוז איך זאגן אז מיט וויין קען מען דאך נישט מאכן קיין סכך, מוז איך זאגן אז מען מיינט די פסולת פון יקב די צווייגן. ואי אפשר לסכך בו, מיט יקב אליין קען מען דאך נישט מאכן קיין סכך, מיינט מען דעריבער. די פסולת. מתקיף לה רבי ירמי', האט רבי ירמי' געפרעגט א קשיא, ווער זאגט אז מען קען נישט מאכן קיין סכך מיט קיין וויין? ואימא אפשר מיינט מען יין קרוש, דעם פארטרוקענטן וויין הבא משניר, וואס דאס קומט פון דעם פלאץ שניר, שהוא דומה, וואס דאס איז אזוי הארט, לעיגולי דבילה, צו געפרעסטע פייגן, די גמרא דערמאנט אויכעט די שפן זכרתא, איז דארפן וויסן זיי, און לכאורה ווי לאנג האלט דאס די די די פארפרוירענע וויין, מיר דארפן זאגן עס מוז האלטן זיבן טעג, אפילו עס שיינט אויף דעם די זון, ווייל אויב א סכך וואס דער סכך איז נישט גוט אויף זיבן טעג, איז נישט כשר מ'וועט ווייטער לערנען אין גמרא אזעלכע סארט בלעטלעך וואס וועט אראפפאלן ס'וועט ווערן חמתה מרובה מצילתה טויג עס נישט, און אז די גמרא פרעגט ס'איז גוט צו עסן יין קרוש דארף מען זאגן אז יין קרוש איז ווי מען זאגט האלט זיך זיבן טעג. אמר רב זירא האט רב זירא געזאגט הא מילתא הוה בידן די זאך איז געווען אין אונזער האנט ביז יעצט האבן מיר געוואוסט דעם טעם פון דער משנה פון דעם פסוק, פארוואס מוז איך זאגן עס רעדט זיך ביי פסולת, ווייל איך קען נישט מאכן קיין סכך מיט וויין. ואתא רבי ירמיה, און רבי ירמיה איז געקומען, וואס ער האט אונז דערמאנט דעם יין קרוש הבא משניר, ושדא ביה נרגא, און ער האט עס אפגעהאקט מיט א האק, ער האט געפרעגט א קשיא וואס מיר האבן אים אויף דעם נישט וואס צו ענטפערן. רב אשי אמר, רב אשי גייט יא פארענטפערן, ער זאגט, פון פסוק ווייזט אויס אז מען זאל נעמען די פסולת, פארוואס? מגרנך דער פסוק זאגט, באספך ווען דו זאמלסט איין, מגרנך, פון דעם גורן וואס דו זאמלסט איין, און דו נעמסט עס ארויס פון דעם גורן, דו זאמלסט איין פון דעם גורן די פסולת וואס דו נעמסט ארויס פון דעם גורן, דער גורן אליין, דאס איז די עסנווארג, און דאס וואס דו נעמסט ארויס פון גורן, דאס איז די פסולת, ולא גורן עצמו, מיקבך, ולא יקב עצמו. פון דעם ווייסן מיר אז דארף זיין פסולת גורן ויקב, און פסולת גורן ויקב איז דאך נישט מקבל טומאה, און דאס איז דאך גידולו מן הארץ, דעריבער ווייסן מיר דעם דין פון סכך. רב חסדא אמר רב חסדא זאגט מהכא פון דעם פסוק שטייט אין נחמיה צאו ההר גייט ארויס צום בארג והביאו און ברענגט עלי זית, בלעטער פֿון אַ אײלבערט-בױם, ועלי עץ שמן, און בלעטער פֿון זית-בױם, ועלי הדס, און בלעטער פֿון הדסים, ועלי תּמרים, בלעטער פֿון טײטלבײמער, ועלי עץ עבֿות, און בלעטער פֿון אַזעלכע העלצלעך, פֿון אַזעלכע צװײַגן, װאָס די צװײַגן, די בלעטלעך זענען געפֿלאָכטן, איז דאך די אלע זאכן וואס ווערן דא דערמאנט אין פסוק איז דאך דבר שאינו מקבל טומאה און ס'גידולו מן הארץ, און פון דעם ווייסן מיר דעם דין. פרעגט די גמרא, היינו הדס היינו עץ עבות, וואס איז די טייטש עץ עבות? דאס איז דאך הדס, ווי רופט די תורה אן? עץ עבות, און דאס איז דאך הדס וואס ווערט דערמאנט באזונדער, אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט, הדס שוטה, הדס שוטה ווערט אנגערופן אז עס גייט נישט ארויס פון איין רוט פון איין שורש קיין דריי בלעטלעך, איז דער הדס שוטה דאך פסול פאר א לולב, איז דעם הדס זאל מען נעמען לסוכה פאר א סוכה, ועץ עבות ללולב, דאס זאל מען נעמען. די עץ עבות דאס וואס געבט ארויס דריי בלעטלעך פין איין נעסט, דאס זאל מען נעמען פאר דעם לולב. רש"י.